וויבאלד אז מען געפינט זיך אין די וואך שבת פרשת וארא, איז דאך די וואך פון כ ד טבת, כ ד טבת דאס איז די יארצייט יום הילולא פון דעם אלטן רעבן, מ'אנהייבן מיט א סיפור פארבונדן מיט דעם אלטן רעבן. איינער פון די גרויסע חסידים פון דעם אלטן רעבן איז געווען דער חסיד הידוע ר' אייזיק האמלער, רבי יצחק אייזיק עפשטיין, פלעגט מען רופן רבי אייזיק האמלער, ס'איז ידוע אויף אים, ער איז געווען א גאון עצום, סיי אין נגלה, סיי אין קבלה, סיי אין חסידות. מ'דערציילט אויף רבי אייזיק האמלער, ווער איז ער געווען? ער איז גאר געקומען פון א גאר א חשוב'ע משפחה, פון די ליטווישע משפחות. משפחה נאמען עפשטיין, עפשטיין איז געווען א גאר א חשוב'ע משפחה פון רבנים דור אחר דור. און ווען דער אלטער רבי איז געווען אריבער געפארן אין די שטעט אין וויטעבסק, שקלאוו, און אין ווילנע, און עס איז דאך ידוע דעמאלט האבן צענדליגער און הונדערטער יונגעלייט האבן זיך געצויגן צום אור החסידות, איז רבי אייזיק האמלער איז אויכעט, הגם ער איז געווען א יונגערמאן, קוים געווען א יונגער זעכצן יאריגער בחור, איז ער אוועק געגאנגען פון שטוב און ער איז געפארן אין ליאזשנע און ער איז געווארן איינער פון די חשובסטע תלמידים פון דעם אלטן רעבן. מען דערציילט אז ער איז געקומען ביי זעכצן יאר אלט, געווען אזא עילוי און א גאונישע קאפ אז ווען ער איז געקומען צום אלטן רעבן ביי זעכצן יאר אלט האט ער שוין אפגעלערנט דעם ש ס זיבן מאל. און ווי ער איז געקומען צום אלטן רעבן און האט זיך אנגעהויבן האט זיך אריינגעלייגט אין תורת החסידות, צוזאמען דערמיט וואס ער האט געלערנט נגלה ריבוי שעות, פלעגט ער לערנען חסידות, און נישט נאר דאס, ער האט זיך אריינגעלייגט אין חסידות מיט די גאנצע נשמה. חסידים דערציילן אז דער זיין עבודת השם איז געווען אזוי שטארק, ביז אז מען דערציילט אז אמאל האט דער אלטער רבי אריינגערופן די עלטערע חסידים, חסידים וואס זענען נאך געווען ביים מעזריטשער מגיד, און כמה פון זיי אפילו נאך געזען ביים בעל שם טוב, האט דער אלטער רבי אריינגערופן פון די זקני החסידים, און ער האט זיי געוויזן א צעטל, א פדיון, א קוויטל וואס האט געשריבן רבי אייזיק האמלער, דער יונגער בחור, דער יונגער מאן, וואס איז דארטן געשטאנען? עס איז געשטאנען דארטן אינגאנצן א שורה, נפש השפלה והעמלה, אייך תתקרב לאירן סוף ברוך הוא. ר' אייזיק שרייבט אויף זיך, וואס בעט ער פונעם אלטן רעבן אין דעם פדיון נפש, שרייבט ער נפש השפלה והעמלה, ער שרייבט אויף זיך מיט א שפלות, איך תתקרב לאור אין סוף ברוך הוא, איך וויל ווערן נאנט צום אייבערשטן. דער אלטער רבי געזאגט צו די חסידים, גיט א קוק וואס א יונגער בחור'ל, א יונגערמאן, יונגער אינגל, וואס ער שרייבט, וואס בעט ער. דאס האט דער אלטער רבי געברענגט למעליותא ארויסגעברענגט ווי אזוי דער צמאון פון די נשמה פון רבי אייזיק ווי אזוי ער האט געוואלט זיך צוציען צו חסידות. און ס'איז טאקע פאראן א בריוו, גאר א רייכער בריוו, פון רבי אייזיק האמלער, וואס ער שרייבט אין זיינע עלטערע יארן און ער דערציילט ווי אזוי ער איז נתקרב געווארן צו חסידות און ווי אזוי ער איז געקומען צום אלטן רעבן. און ער דערציילט טאקע דארטן ווי אזוי. ער האט דערהערט בשעת ער איז געקומען צום אלטן רעבן, און ער האט דערהערט דעם ענין פון אחדות הוויה, דעם ענין פון אחדות השם, און דער אלטער רבי האט מגלה געווען דעם אמת, דעם אמת האמיתית פון אחדות השם האמיתית פון אין עוד מלבדו, פון איר אין זיי, פון דעם פון דעם אמת'ן איבערגעגעבנקייט, און די אמת'ע ביטול ווי אלץ איז איבערגעגעבן צום אייבערשטן. און דער אמיתית ענין פון אחדות השם האמיתית האט זיך ביי אים געפעלט אזוי פיל אז ער האט זיך געבעטן, און ער שרייבט דעם לשון, הרביתי צעטלעך, והקאתי חלב שינקתי מ ער שרייבט אז מיט אותיות וויפיל ער האט זיך אויסגעהארעוועט, און ער האט זיך איינגעבעטן ביי דעם אלטן רעבן מיט ריבוי צעטלעך, אויף בעטן דעם רעבן ער זאל אים העלפן אז ביי אים זאל לייכטן דער אור אלוקי, זאל ביי אים לייכטן דער אמת פון אין עוד מלבדו אין די נשמה, און האט געהארעוועט אויף דעם אסאך, און דאס איז טאקע געווען שפעטער איז ער געווען פון די גדולי החסידים, דער חסיד רבי אייזיק האמלער. דער נקודה, דאס איז א סיפור פון א דוגמא פון א חסיד וואס האט זיך איבערגעגעבן צום אלטן רעבן. אט דער נקודה איז דער ענין וואס מען זאגט אז דער אלטער רבי האט געמאכט בעל תשובות. ס'ידוע פון די סיפורים פון כ ד טבת, דער סיפור האט דער רבי רשב דערציילט אין א כ ד טבת, שפעטער האט עס דער רבי רייץ, דער פריערדיגער רבי, איבערדערציילט, און שפעטער אויכעט דער רבי אין כמה פארברענגענס פון כ ד טבת, פלעגט דער רבי דערציילן דעם סיפור בקשר צו כ ד טבת. די נקודה פון דעם סיפור איז, אז ביים מיטעלע רעבן איז געווען א חלום, דער סיפור האט דער רבי רשב דערציילט, דער רבי נשמתו עדן דער רבי רשב דערציילט אין א פארברענגען פון כ ד טבת תר ס ז, ער איז געווען דעמאלט אין דייטשלאנד אין גערמאניע אין ווירצבורג אצל א בענינים פון רפואה, כמה ענינים וואס ער האט דעמאלט געדארפט, איז ער געווען דארטן יעמאלט פאר משך זמן, איז געווען דעמאלט א פארברענגען, און יענעם פארברענגען האט ער דערציילט דעם סיפור. סיפור איז געווען אז דער מיטעלער רבי האט אמאל געמאכט א תענית חלום, און דער אלטער רבי האט זיך דערוואוסט פון דעם, דער אלטער רבי האט נישט געוואלט, דער מיטעלער רבי איז געווען שוואך אין געזונט, דער אלטער רבי איז געווען זייער נישט צופרידן, שפעטער האט ער געמאנט ביי אים ער זאל אים דערציילן וואס איז געווען דער חלום, און די נקודה איז געווען אז ער האט געזען אין חלום ווי אזוי ס'איז געווען דארטן כמה וכמה צדיקים, און ס'איז געווען א טייך, וואס דער טייך איז געווען פול מיט וואסער, און די וואסער איז געגאנגען מיט א גרויסן שטורעם, מיט א גרויסן רעש, און דער, און ס'איז געווען א ברעט, ס'איז געווען אזא קערש, א ברעט, וואס איז געגאנגען פון איין זייט פון טייך צום צווייטן זייט פון טייך, און ס'איז ארויפגעגאנגען אויף דעם ברעט כמה וכמה פון די גדולי הצדיקים און די ברעט האט זיך געשאקלט, און דערנאך האט ער געזען אז דער אלטער רבי זיין טאטע, דאס איז געווען א חלום פון דעם מיטעלע רעבן דער זון, אז דער טאטע דער אלטער רבי איז געגאנגען אויפן ברעט פון איין זייט צום צווייטן און איז געגאנגען שטארק, שטייף, און פעסט, און ער איז נישט, עס האט זיך נישט געשאקלט. און דאס האט ביי אים גורם געווען עפעס א גרויסע עגמת נפש, ס'איז נישט קלאר פארוואס, קיינער פארשטייט די מעשה, אזוי איז אזוי איז די מעשה בקבלה רבי מפי רבי, און דערפאר האט ער געפאסט. דער אלטער רבי האט אים מסביר געווען אז די סיבה פון דעם חלום האט צו טון מיט דעם וואס די אנדערע צדיקים זענען געווען מער בהתעסקות אין עבודת הצדיקים, זיי האבן געטון מער מיט צדיקים, מה שאין כן ער דער אלטער רבי, זיין התעסקות איז געווען אינעם ענין פון עשיית בעלי תשובה. און וויבאלד אז ער האט געטון אין עבודת פון עשיית בעלי תשובה, דערפאר האט ער זוכה געווען אז דאס איז דער רמז אין דעם חלום אז ער גייט שטארק, ער גייט דורך די וואסער. איז דער אויסטייטש איז פאראן אין דעם אן אריכות אז דאס איז די מים הזידונים, דאס איז די וואסער פון דעם עולם הזה, די מים רבים. און דאס וואס דורך דעם וואס דער אלטער רבי האט אויפגעלויכטן, ער האט באלויכטן אידישע נשמות און האט זיי מאיר געווען דעם אור התשובה, אט דאס האט געפועלט, אין דעם זכות איז ביי אים געווען דער ענין וואס ער איז געגאנגען שטארק און פעסט. וואס איז אבער דער ענין פון די בעל תשובה וואס מען רעדט אז דער אלטער רבי האט געטאן רוב בעלי תשובה? איז דאס איז איינע פון די חידושים עיקריים פון תורת החסידות, אז דער ענין התשובה דאס איז נישט נאר אויף חטא ועוון, ס'איז דאך ידוע אז דער אלטער רבי שרייבט דאס כמה פעמים אין ליקוטי תורה, כמה מאמרים, אז לא כטעות העולם, אז דער ענין התשובה איז אויף חטא ועוון דווקא, זאגט דער אלטער רבי אז מ'זאל וויסן זיין אז דער עיקר ענין התשובה איז דער והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, תשובה דאס איז נישט נאר אויף חטאים, תשובה דאס איז א מצב הנפש, ווי א איד ווערט פארבונדן מיטן אייבערשטן, ווי א איד ווערט איין זאך מיטן אייבערשטן, און אין דעם איז אפילו א איד וואס ער איז א תלמיד חכם, א עובד אלוקים, און אפילו ביי צדיקים דארף אויכעט זיין א ענין פון תשובה, ביז ווי ס'ברענגט זיך פון זוהר אז דער ענין פון משיח צדקינו, אז משיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא, אז משיח וועט קומען אפילו צדיקים וועלן תשובה טון, דאס הייסט אז ס'וועט נתגלה ווערן דער ענין התשובה, ווי דאס איז נישט נאר פארבונדן מיט חטאים ועוונות, נאר דער ענין התשובה, ווי חסידות טאקע איז מגלה, איינע פון די ענינים עיקריים וואס חסידות איז מגלה, בפרט אין חסידות חבד, דער ענין פון תשובה מצד הרוח תשוב, די עבודת התשובה, ווי א איד דארף ווערן שטענדיג נענטער, טיפער, אין זיין התקשרות צום אייבערשטן. און דאס זעט מען אין דעם סיפור פון רבי אייזיק האמלער, טאקע געווען א איד א צדיק, און ער איז געווען א איד א תלמיד חכם, און ער איז געווען א בקי בשס, און ער איז געווען א עילוי, ער איז געווען כליל המיילת, אבער בשעת ער איז געקומען צום אלטן רבי'ן האט ער דערהערט דעם נפש השפלה והעמלה, היאך תתקרב לאור אין סוף ברוך הוא, אט דאס האט ביי אים מעורר געווען די אמת'ע תנועה פון תשובה. אט דער ענין התשובה געפינט מען טאקע אין חסידות אויף היינטיגע פרשה, פרשת וארא. בכלל, מיר שטייען דאך איצטער אין די תקופה, וואס ווערט אנגערופן די תקופה פון שובבים. יא, דער ענין פון שובבים איז דאך פארבונדן מיט תשובה. דאס איז דער זמן התיקון, אויף עניינים בלתי רצויים, זמן התשובה. אין חסידות חבד רעדט זיך נישט טאקע צופיל וועגן דעם ענין פון שובבים, אבער מען רעדט וועגן דעם ענין פון, ס'דא פון אלטן רבי'ן א מאמר, וואס דארטן ברענגט ער, אז פארוואס דווקא אין דעם זמן, יא, פון שב, שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו משפטים, דאס איז די ראשי תיבות שובבים, און דאס איז דער שובו בנים שובבים די גמרא זאגט, פסוק זאגט, די גמרא זאגט, דער בת קול, שובו בנים שובבים, דווקא אין די שבתים, פון שמות ביז משפטים, אמאל שטייט אפילו ביז תצוה, ווייל די שבתים דאס איז זמני התשובה, איז דער אלטער רבי מבאר אין א מאמר פון די ערשטע מאמרים פון אלטן רבי'ן, אז דער ענין התשובה איז דאך דער ענין ווי מיר רעדן דא, תשובה איז אז ווי א איד א נשמה קען האבן דעם כח צו גיין העכער און העכער אין דעם דביקות און התקשרות התחברות צו דעם אייבערשטן, און אין די פרשיות פון שמות יא ביז תרומה תצווה די אלע פרשיות דאס איז די פרשיות וואס מען זעט ווי אזוי א נשמה גייט ארויס פון גלות מצרים פון דעם טיפסטן גלות, און ווי ס'גייט ווערט נענטער און נענטער און העכער און העכער, מ'זעט די מעלה, די כח התשובה ווי ס'פאראן ביי נשמות, בפשטות רעדט זיך אויס אין כללות נשמות ישראל, עם ישראל ווי ס'האט זיך אנגעפאנגען פון שמות וואס איז געווען דער גלות מצרים, און פון דארטן זענען אידן געווען אין די שווערסטע און די ביטערסטע מצב, און פון דעסוועגן האבן זיי זיך אויפגעהויבן פון אפילה, לאור גדול, פון שעבוד צו גאולה, און סא זיי פון יד חזקה און ווי די פרשה דערציילט וואס יעדער פרשה זעהט מען ווי אידן גייען נאך העכער און נאך העכער און נאך העכער, איז דער אלטער רבי מבאר, ס'איז דא פון שמות און דערנאך גייט מען צו וארא און פון וארא גייט מען צו בא, און יעדע מאל אידן ווערן נענטער און נענטער העכער און העכער, און בשעת און דאס ברענגט ארויס דעם כח התשובה פון א אידן. און דער עיקר נקודה ווי ער איז מסביר דארט אין דעם מאמר אז די עבודת התשובה איז נישט אז מען ליגט אין די בלאטע און מען טראכט וועגן דעם שפלות און וועגן די שמוץ און וועגן די ענינים בלתי רצויים נאר פארקערט דער כח התשובה איז ווי א איד טראכט ווי אזוי דער אייבערשטער ווי דער אייבערשטער ברחמיו המרובים ווי דער אייבערשטער האט אונז ליב און דער כח ווי דער אייבערשטער אז אפילו א איד געפינט זיך אין דעם מצב פון ערוות הארץ אין תכלית השפלות און פון דעסטוועגן איז בחר בנו והוציאנו ווי דער אייבישטער שלעפט אונז ארויס פון די טיפסטע בלאטע און ער הייבט אונז אויף און ער נעמט אונז ארויס פון הקצה אל הקצה פון מצרים ערוות הארץ אין דעם מצב פון קריעת ים סוף מתן תורה משכן די העכסטע גילויים און דער ענין איז דאס די אמת'ע תשובה ווי אזוי א איד הייבט זיך אויף און דינט דעם אייבישטן בשמחה ובטוב לבב און דאס איז דער אמת'ער ענין התשובה.

וואס דאס איז א מאמר וואס דער רבי דערציילט אז אז דער אלטער רבי פלעגט זאגן דער פריערדיגער רבי דער רבי ריי"ץ דערציילט דאס דער רבי ברענגט דאס אויכעט אין היום יום אז ס'איז געווען א מאמר וואס דער אלטער רבי פלעגט חזר'ן יעדע יעדע פאר יאר וואס האט געהייסן דער פרומער ואורו וואס האט עס געהייסן דער פרומער ואורו ווייל ס'איז געווען א שארפער מאמר נישט קיין מאמר הרגיל וואס ער פלעגט רעדן עניני תשובה באופן גאר אויף א שארפן אופן, גאר אויף א טיפן אופן, און דאס פלעגט ער איבערחזר'ן כמה וכמה פעמים, און ביי חסידים איז דאס געווען א מאמר וואס האט געפועל'ט א מורא'דיגע שינוי, א מורא'דיגע התעוררות, בשעת דער מאמר פלעגט זאגן, הגם דער פלעגט חזר'ן דעם זעלבן מאמר יעדע פאר יאר, וואס אין יענעם מאמר רעדט דער אלטער רבי דעם ענין התשובה אויף גאר א טיפן אופן, גאר אויף א געוואלדיגן אופן. די נקודה פון דעם מאמר האט דער רבי געחזר'ט אויכעט יארן שפעטער. איז דא אין דעם אין די אין די ערשטע יארן פארברענגענס פון תשי"ב איז דא דער מאמר וארא, דער רבי האט גע'חזר'ט דעם מאמר, דעם אלטן רבינ'ס מאמר כמעט ווארט ביי ווארט איבערגע'חזר'ט, מען דערציילט אז ווען דער רבי האט געזאגט דעם מאמר האט ער שטארק געוויינט ווען בכיות נוראות. די נקודת הענין וואס עס שטעלט זיך דארטן איז, אויפן מאמר חז"ל, אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, דער רמב"ם ברענגט דאס אויכעט אין הלכות תשובה, אז כדי מען זאל צוקומען צו די גאולה דארף זיין תשובה. וואס איז דער ענין התשובה בקשר צו די גאולה? וואס פון דעם איז פארשטאנדיג אז דאס איז טאקע נישט נאר אויף חטא ועוון. מען זאגט אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, הייסט דאס אז אפילו א איד וואס ער האט נישט קיין חטאים ועוונות דארף אויכעט טון תשובה. דער וועג אזוי ווי אזוי קומט מען צו צו די מצב התשובה, הגאולה, דארף זיין דער ענין פון א גאולה. וואס איז דאס דער ענין פון אין ישראל נגאלין אלא בתשובה? פארוואס איז אזוי נוגע דער ענין התשובה צוקומען צו די גאולה? איז ממילא טייטשט ער אויס אז דער ענין התשובה איז לאשתאבא בגופא דמלכא, אז לשון הזוהר, דער ענין התשובה איז, ווי ס'ברענגט אז דאס איז ווען א איד פארבינדט זיך און ער ווערט איין זאך מיט כביכול מיטן אייבערשטן אליין. ער ברענגט אז תשובה ברענגט זיך אין אויכעט, אין זוהר, אין קבלה, תשובה אותיות בושת. בראשית, ירא בשת, שטייט אין זוהר. ס'איז דא דער ענין פון תשובה אותיות בושה. די בושה וואס מען רעדט דא, דאס איז נישט נאר די בושה פון חטאים ועוונות, ווייל דאס איז דאך א דבר ברור, האב שעמען פון זיך אליין. אבער דא רעדט מען וועגן די בושה אינעם העכסטן אופן, אז בשעת א איד איז זיך מתבונן, אז לפני מי, צו וועמען שטייט ער, אז ער שטייט לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, און איז זיך מתבונן אין דעם גרויסקייט פון דעם אייבערשטן, אז דער אייבישטער איז מלך א-ל רם, און אז דער אייבישטער איז למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית, אז עצמות ומהות אין סוף ברוך הוא, וואס ער איז דער אמת'ער בלי גבול האמיתי. העכער פון אלע כוחות און אלע מדידות והגבלות, און ער שטייט דא למטה, געפינט זיך צוזאמען מיטן אידן וואו ער געפינט זיך, איז בשעת א איד איז זיך מתבונן אין דעם, פאלט אויף אים א מערנדיגע בושה. אפילו א איד וואס ער לערנט תורה און איז מקיים מצוות און ער האט אהבת השם און יראת השם, ווערט ביי אים א מורא'דיגע בושה פון דעם מי אני ומה אני, איך שטיי צו וועמען פראנט פון וועמען שטיי איך, וואס וואס, דער בושה, דאס איז די אמת'ע תשובה, יראת בושת. דאס איז די אמת'ע תשובה אותיות בושה, יא, וואס דאס נעמט אים ארויס פון זיינע מדידות והגבלות, ווייל ער טראכט זיך אריין אז לגבי שטייענדיג יא לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא איז אפילו מיין גאנצע עבודה וואס איך טו איז דאך שלא לפי ערך וויפיל עס וואלט געדארפט זיין, און דער בושה וואס ער שטייט פארן אייבערשטן נעמט אים ארויס פון זיינע הגבלות און ער גיט זיך איבער צום אייבערשטן מיט א מורא'דיגע תנועה פון צמא לך נפשי, און דער תשובה אט דאס איז. דער הרוח תשוב די אמת'ע תשובה וואס דאס איז הכנה צו די גאולה. זאגט דער אלטער רבי אז דער ענין איז דא אין אלע מדריגות. פון די העכסטע מדריגה פון א איד וואס ער איז א צדיק און ער האט אהבת השם ויראת השם און ער מקיים תורה ומצוות בשלימות, בשעת ער איז זיך מתבונן אז לגבי אמיתית העצמות, לגבי אמיתית אור אין סוף, איז כל עבודתו איז כחטא יחשב, פאלט ביי אים א מורא'דיגע בושה. דאס איז ביי גרויסע מדריגות און הויכע נשמות. אבער דער ענין איז פאראן אויכעט ביי נשמות נמוכות, ביי נשמות פשוטות, אז ס'איז דא דער ענין העבודה פון תשובה, וואס דאס איז ממצרים קראתי לבני, דער אלטער רבי ברענגט דארטן א שטארקע טו דעי ווארט, א שטארקע א שטארקע נקודה אין עבודת השם, דער אלטער רבי זאגט, אז ס'איז דא דער ענין פון כי נער ישראל ואוהבהו, פסוק אין הושע, כי נער ישראל ואוהבהו, א איד ביים אייבערשטן כביכול איז ווי א קינד ביי א טאטן, א קליין קינד א נער, א טאטע האט אים ליב, און די ליבשאפט פון טאטן צום קינד איז אזוי פיל אז אמאל דער קינד אויכעט מצד די אהבה וואס דער טאטע האט אים ליב קען זיך חוצפען צום טאטן אויכעט, ער פירט זיך נישט אזוי גוט, ער ווייסט אז דער טאטע וועט אים סיי ווי ליב האבן. איז דא א מצב פון ממצרים קראתי לבני, אז בשעת דער איד דערהערט אז ער געפינט זיך אין מצרים, ער ברענגט דארט אין דעם משל, אז דער טאטע זעט אז די קינד נוצט אויס די ליבשאפט כדי צו פורק עול זיין, ער פילט אז דער טאטע איז זייער נאנט מיט אים, ממילא מיינט ער אז ער קען טון וואס ער וויל, און ער הייבט זיך אן פירן מיט א ווילדן אופן, איז דער טאטע דעמאלט ווערט ביי אים א ענין פון מצרים. ווערט א ריחוק, דער טאטע דערווייטערט זיך פון אים, און פלוצלינג דער קינד הייבט אן פילן אז וואו איז זיין טאטע? און דאס קען ער נישט פארליידן, ער קען עס נישט פארטראגן, ער קען עס נישט סובל זיין, איז דער קינד שרייט, טאטע, טאטע, איך וויל זיין מיט דיר! און דער געשריי, דאס איז די אהבה עצמית וואס קומט ארויס בגילוי, און דאס איז די תשובה, די יציאת מצרים, דער ארויסגיין פון די מצרים מיצרים וגבולים, און דאס הייבט אויף א אידן און דאס דערנענטערט אים צום אייבערשטן. און דער אלטער רבי גיט צו נאך א מערה'דיגע ווארט אין דעם, אז אסאך מאל קען זיין אז מלמעלה איז מען מרחק א אידן, ביז אז מען מאכט אים מ'איז מכשיל אין א ענין פון א חטא ועוון, ער ברענגט דארטן דעם ענין פון פון חטא הידוע אפילו, וואס מלמעלה ברענגט מען צו א אידן צו א מעמד ומצב אז מ'איז מכשיל, כדי אז ביי אים זאל נתעורר ווערן דער ממצרים קראתי לבני, אז דער איד זאל שרייען צום אייבערשטן, טאטע טאטע איך וויל נישט מער זיין ווייט פון דיר, איך וויל זיין נאנט צו דיר. דער נישט קענען פארטראגן, נישט קענען פארליידן, נישט קענען סובל זיין דעם ריחוק, אט דאס רופט ארויס דער גרעסטע יציאת מצרים, דאס איז די תנועה פון תשובה, אותיות בושה, וואס ער גייט ארויס פון זיין גאנצן גלות פנימית, ממצרים קראתי לבני, און פון דעם ווערט דער נתחבר צו דעם אייבערשטן די גרעסטע התחברות, און דאס איז דער אין ישראל נגאלים אלא בתשובה, דורך דעם וואס א איד פועל'ט ביי זיך דעם השבת הנפש, די תשובה איז איז בושה, און ער דערנענטערט זיך צום אייבערשטן, דורך דעם גייט מען ארויס פון אלע מדידות והגבלות, און דאס איז דער אמת'ער ענין הגאולה. איז דאס איז פרשת וארא. ווי ס'מבואר אין חסידות, מערעדיגע געשמאקע ביאור, וואס איז דער ענין פון די ד' לשונות של גאולה, געפינט זיך אין די פרשה, אז ס'הייבט זיך אן דער וארא אל האבות, און דערנאך שטייט, אז איצטער וידעתם כי אני הוי', דארטן שטייט ד' לשונות של גאולה. אין די ד' לשונות של גאולה איז דא דער והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. וואס איז דאס די ד' לשונות של גאולה? איז דאס איז דאך פיר לשונות וואס איז פיר עניינים, און דערפאר האט מען מתקן געווען דער ענין פון ד' כסות, כנגד די ד' לשונות של גאולה, דערנאך שטייט אין מדרש אז אויך לעתיד לבוא איז דא ד' לשונות של גאולה אין יחזקאל, דאס גייט אויף די ד' גליות, די גאנצע ענין פון ד' לשונות של גאולה, וואס איז דאס דער ענין פון ד' לשונות של גאולה און וואס איז דאס דער קשר צו תשובה? ס'ברענגט זיך טאקע אין ספרים, דער של"ה הקדוש שרייבט אז די ד' לשונות של גאולה דאס איז כנגד די ד' אמהות, שרה רבקה רחל ולאה איז כידוע אז די ג' מצות דאס איז די ג' אבות, און די ד' לשונות של גאולה כנגד ד' אמהות, און דער של"ה הקדוש איז מסביר ווי אזוי די ערשטע כוס איז פארבונדן מיט שרה אימנו, און די צווייטע כוס איז פארבונדן מיט מיט רבקה, די דריטע כוס מיט רחל, די פערטע כוס מיט לאה, ער גיבט צו פארשטיין ווי אזוי יעדע כוס ברענגט ארויס די קשר צו יעדער איינער פון זיי, די ערשטע כוס איז קידוש, אשר בחר בנו, דאס איז געווען שרה אמנו, בחירה. אשר בחרת באברהם, שפעטער איז געווען דער צווייטער כוס, איז געווען דער ענין פון רבקה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, דאס איז דער ענין פון עשו און יעקב, די קינדער פון רבקה. דערנאך איז פאראן דער דריטער כוס, וואס דאס איז פארבונדן מיט מיט רחל, דאס איז דער כוס פארבונדן מיט ברכת המזון. וואס דאס איז יוסף וואס ער איז געווען משביר בר, וואס ער איז געווען דער וואס האט געברענגט די מזון צו עם ישראל, דערנאך איז דא לאה, וואס פון איר קומט ארויס דער הלל הגדול, הפעם אודה את השם, וואס פון דעם איז געבארן געווארן דוד המלך, משה רבינו, דער ענין פון הפעם אודה את השם, דער ענין פון הלל, הודאה ושבח. אזוי ברענגט דער של"ה הקדוש. אין אנדערע ספרים פון תלמידי הבעל שם טוב, ס'איז דא פון פון דעם פון דעם בארדיטשובער'ס א זון איז דא א ספר תולדות יצחק בן לוי דארטן ברענגט ער אז די ד' כוסות איז כנגד די ד' רגלי המרכבה, אברהם, יצחק, יעקב און דוד, און טייטשט ער אויס ווי דאס איז פארבונדן מיט די ד' עניינים. אבער וואס איז דער ענין התשובה דא? ווען מיר זאגן אז די פרשת וארא איז פארבונדן מיט שובבים דאס איז פארבונדן מיט עבודת התשובה, און ווען מען ברענגט דעם אין ישראל נגאלים אלא בתשובה, קומט אויס אז די ד' לשונות של גאולה דאס איז פיר מדריגות אין עבודת התשובה. איז פאראן פון דעם אלטן רעבין, פון דעם בעל ההילולא פון כ"ד טבת, פאראן א מורא'דיגע מאמר, וואס דאס איז דער מאמר מה טובו אין לקוטי תורה, וואס דארטן רעדט דער אלטער רבי אז ס'איז דא פיר דרגות אין תשובה, ב ב ב דארטן ער האט אויסגע, ער טייטשט דאס אויס אין דעם פסוק, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. דאס איז פיר עניינים, און אויף די פיר עניינים דאס איז די פיר זאכן וואס שטייט דא אין די פסוקים, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. די ערשטע תשובה איז סור מרע. סור מרע בפשטות, וואס א איד דארף די ערשטע זאך, דארף זיין די עבודה פון סור מרע, אנטלויפן פון דעם רע. וואס בשעת מען רעדט פון רע, מיר האבן גערעדט פריער ס'איז נישט נאר פון רע פון עבירות ממש, כמובן אז תשובה דארף זיין פון אנהויבנדיג פון עבירות, אבער ס'איז דא דער ענין פון רע בכלל, אפילו פון דברים המותרים, איז דא דער ענין פון סור מרע. די תשובה פון סור מרע, דאס איז די תשובה מיראה. וואס א איד דארף מעורר זיין די יראת שמים דעם קבלת עול מלכות שמים, וואס מצד דעם גייט ער אוועק פון זיין רע, פון דעם רע פונעם יצר הרע, פונעם רע שבנפש, און אפילו פון דברים המותרים וואס אין בהם צורך לשם שמים, וואס שטייט אין פסוק? וואס איז דער ערשטער לשון הגאולה? והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. דאס איז סור מרע. סבלות, איינער פון די טייטשן פון סבלות איז דער טייטש איז אז עס איז עס איז וועגט, דאס איז א זאך וואס דאס איז וועגט, ס'איז א זאך וואס איז יא סובל, ס'איז א ס'איז א זאך, בכלל א לעבעדיגע זאך איז א חי נושא את עצמו. א גרינגע זאך. א מת וועגט. א זאך וואס האט נישט קיין לעבעדיגקייט האט עס א גרויסע וואג, ס'איז וועגט, ס'איז שווער. בשעת א איד לערנט תורה און מקיים מצוות מיט חיות, לעבט דאס, איז דאס גרינג. בשעת מ'פארלירט דעם חיות, איז דאס אן א חיות, איז דאס טויט, איז דאס מוות, מצוות אנשים מלומדה. און דאס איז די רע, די סבלות מצרים. ער נעבעך א איד, ער נעבעך מקיים תורה ומצוות, ער מוז נעבעך גיין אין שול, ער מוז נעבעך לערנען תורה, אבער אלץ וועגט, אלץ איז סבלות, אלץ איז שווער, ס'איז אן א חיות, אן א געשמאק, ס'איז א טויטע תורה ומצוות. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, דאס איז די ערשטע זאך, סור מרע, אוועקגיין פון די מקום המיתה, יא אננעמען לעבן, מעורר זיין און קבלת עול מלכות שמים, דאס איז די ערשטע תנועה פון תשובה, והוצאתי. דערנאך קומט די צווייטע תשובה, דאס איז עשה טוב. עשה טוב דאס איז נישט נאר מקיים זיין דעם שולחן ערוך, און מקיים זיין מיט א חיות. נאר די טייטש עשה טוב איז דאס ווי ער טייטשט, די אלטער רבי טייטשט, זיין עבודה שוין באופן וואס ער איז יוצא מרגילותו. עשה טוב איז דער ענין היגיעה וואס א איד הארעוועט אין לערנען, און ער לערנט מער וויפיל ער איז מחויב על פי דין. דאס איז וואס דער אלטער רבי ברענגט אין תניא אויכעט אין פרק ט"ו, עובד אלוקים, אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחת. אז ס'קומט צום לערנען לערנט ער מאה פעמים ואחת, ס'קומט צו עבודת השם לערנט ער יוצא מרגילותו. אויף דעם דארף מען שוין האבן אהבה. ס'איז שוין נישט גענוג די עבודה פון יראה. אויף צו מעורר זיין דעם עשה טוב. אויף מתייגע זיין באופן פון יוצא מרגילותו, אויף דעם דארף מען מעורר זיין אהבה צום אייבערשטן, בשעת ס'איז דא אהבה צום אייבערשטן, איז א איד וועט דינען דעם אייבערשטן נאך מער ווי ס'מאנט זיך על פי הלכה, דאס איז די צווייטע מדריגה אין תשובה, אויף דעם שטייט והצלתי. וואס איז דער טייטש והצלתי? והצלתי איז אויכעט מלשון צל. ענין פון צל, דאס איז א ענין פון מקיף, צילא דמהימנותא, ס'איז א אור מקיף וואס מאכט א צל, דאס באווייזט אז ס'איז שוין א העכערער ענין, באם איז דא א מורא'דיגע אהבת השם, איז דעמאלט ווערט עס אזוי ווי די סוכה, סוכה איז דאך א ענין וואס נעמט ארום דעם מענטשן, א חיבוק, יע, ס'איז דא א אהבה, ס'איז פארהאן א ליבשאפט, דער הייליגער בארדיטשעווער טייטשט אז דער ענין פון סוכה איז אז ס'איז דא ג' דפנות וטפח, דאס איז אזוי ווי א מענטש וואס איז מחבק, איז פאראן די גוף, און ס'איז פאראן די האנט, און דערנאך איז פאראן די כף היד, דאס איז די ג' דפנות וטפח, דאס איז דער אמת'ער ענין החיבוק, וואס ער זאגט אין פסוק, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, דער אייבישטער נעמט ארום א אידן מיט א אהבה גדולה, און דאס איז די אהבה פון עשה טוב וואס ער דינט דעם אייבערשטן אין א אופן פון יוצא מרגילותו, וואס דאס איז די צווייטע מדריגה אין תשובה, תשובה מאהבה. דערנאך גייט א דריטע מדריגה, וואס דאס איז דער ענין פון בקש שלום, בקש שלום דאס איז דער ענין פון לימוד התורה, לימוד התורה איז העכער סיי פון אהבת השם סיי פון יראת השם, די התקשרות וואס א איד פארבינדט זיך צום אייבערשטן דורך לימוד התורה, יהא שלום, שלום דאס איז אז ס'ווערט א אחדות, ס'ווערט איין און איינציגע זאך, וואס דער ענין פון כל התורה כולה לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם, אין לימוד התורה איז די התאחדות פון א אידן מיטן אייבערשטן ווי איין און איינציגע זאך, ווי ס'רעדט זיך ארום אין די חסידות, דער אלטער רבי מבאר, אין סור מרע ועשה טוב דאס איז קיום המצוות, ס'איז דא קיום המצוות מצד סור מרע, יראה, און ס'איז דא קיום המצוות מצד עשה טוב אהבה. איז אין סור מרע ועשה טוב מצוות איז דאס ווי א עבד דינט דעם אדון. ווי א עבד דינט דעם אייבערשטן א מלך. עבד מלך. אבער אין לימוד התורה איז ווי די לשון איז מאן מלכי רבנן ער ווערט דער מלך אליין. אין לימוד התורה איז ער נישט נאר ווי א עבד וואס ער דינט דעם אדון. אין לימוד התורה א איד ווערט אזוי איין זאך, אזוי מיוחד, אזוי איינציג מיט דעם אייבערשטן, אז ער מיט דעם אייבערשטן ווערט כאילו דבר אחד ממש. דער התאחדות, ווי ס'רעדט זיך ארום אין חסידות, און דער אלטער רבי רעדט אין ליקוטי תורה כמה פעמים, דער ייחוד נפלא, אנהייבנדיג אין תניא, דער אלטער רבי ברענגט אין פרק ה', ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה. דער אמת'ער ייחוד נפלא איז געפינט זיך ווען א איד לערנט תורה. און דער אלטער רבי מסביר מלכי רבנן, ס'איז ווי א מלך וואס איז גוזר, ווען די חכמים זאגן, אמר רב פלוני, איתמר, איז דאס ווי דער מלך אליין, כביכול דער אייבישטער איז דבר השם, שכינה מדברת מתוך גרונו, אני המשנה מדברת בפיך, וואס שטייט פון בית יוסף, דאס איז אז דער ווערט דער מלך אליין, דאס איז די גרעסטע התאחדות, דאס איז דער ענין פון בקש שלום, דאס איז די דריטער מדריגה אין תשובה, אויף דעם זאגט ער וגאלתי. וגאלתי, גאולה, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. דער אמת'ער ענין הגאולה, אז ער גייט ארויס פון די גאנצע מדידות והגבלות, פון דעם גאנצן גלות, פון די אלע צמצומים, און ער ווערט נגאל, איז בשעת א איד לערנט תורה, אט דארטן איז ער דער אמת'ער בן חורין, דאס איז דער בקש שלום. אבער ס'איז דא א פערדע מדריגה. פערדע מדריגה איז ורדפהו. אין לימוד התורה איז דא אויכעט צוויי מדריגות, ס'איז דא לימוד התורה פון בקש שלום, ער זוכט, ער בעט, ס'איז דא רודפהו, ס'איז א רדיפה, דאס איז בשעת ער ווערט אזוי שטארק פארבונדן מיט'ן אייבערשטן, וואס דאס איז אז ס'איז רודפהו, ער לויפט, ער ווערט רץ למצוה, ווערט אינגאנצן פארענציגט, פארבונדן, פארקאכט, וואס בכלל איז דאס, ווייל אין תורה גופא איז דאך דא, ווי ס'רעדט זיך, אז ס'איז דא צוויי עניינים אין תורה, ס'איז דא די תורה ווי דאס איז מתלבש געווארן אין דברים גשמיים, בכללות דער ענין פון נגלה דתורה, גופא דאורייתא, און דערנאך איז פאראן נשמתא דאורייתא, פנימיות התורה. איז אין נגלה דתורה איז בקש שלום, כל התורה לא ניתנה לעשות שלום בעולם, גייט בעיקר אויף נגלה דתורה, הלכות התורה, און דארטן איז דא דער בקש שלום. אבער בשעת ס'קומט צו פנימיות התורה, פנימיות התורה, נשמתא דאורייתא, וואס דארטן רעדט זיך בגלוי וועגן דעם אייבערשטן, וועגן גדולתו ורוממותו פונעם אייבערשטן אליין, איז אין פנימיות התורה איז דא דאס ורודפהו, אט דארטן איז די התאחדות ממש פון איין און איינציגע זאך, און דארטן זאגט ער ולקחתי, ולקחתי איז ווי ס'שטייט אותי אתם לוקחים, בשעת א איד לערנט תורה און ער דערהערט דעם נותן התורה, ער לערנט תורה מיט די התקשרות בגלוי צו דעם נותן התורה, איז ולקחתי ווערט ער איין און איינציגע זאך מיטן אייבערשטן אליין, און דאס ווי דער אלטער רבי רעדט אין תניא אין פרק מ ז, דארטן רעדט ער טאקע וועגן יציאת מצרים, פרק מ ז אין תניא, דער אלטער רבי שטעלט זיך אויף בכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא היום ממצרים, דער אלטער רבי גיבט צו אויף די משנה אז א איד דארף לעבן בכל יום ויום היום גייט ארויס פון מצרים, טייטשט דער אלטער רבי וואס איז דער ענין פון יציאת מצרים? די התאחדות הנשמה מיטן אייבערשטן, אנהייבנדיג פון עבודת התפילה, און די גרעסטע התאחדות איז אין דעם אותי אתם לוקחים. אז בשעת א איד לערנט תורה, און ער ווייסט אז אין תורה געפינט זיך דער אנכי אנא נפשי כתבית יהבית דער אייבערשטער אליין, און ער נעמט דעם אייבערשטן כביכול מיט דעם לימוד התורה. און דער ענין איז דער ורודפהו, דאס איז די העכסטע דרגה אין תשובה, דאס איז דער ולקחתי, ווערט איין און איינציגע זאך מיט דעם אייבערשטן. און דאס איז די ד' לשונות של גאולה, דאס איז פיר מדריגות אין עבודת התשובה, ווי אזוי א איד ווערט נענטער און נענטער און העכער און העכער. ס'איז דאך ידוע וואס ס'שטייט אז דער בעל שם הקדוש, אזוי דערציילט דער פריערדיגער רבי, דער רבי ראיאץ דערציילט אין די שיחות, אז דער בעל שם הקדוש איז דאך נישט געווען דער נאמען חסידים, היינט זאגט מען חסידים, חסידות, חסידים. אבער די נאמען חסידים איז נישט געווען פון ווען בשעת איז געווען די התייסדות הבעל שם טוב, התייסדות החסידות האט מען נישט געהייסן חסידים, ס'נאך נישט געווען קיין נאמען. ברענגט דער פרידיגער רבי אז דער בעל שם טוב האט געזאגט אז ער האט געוואלט רופן חסידים בעל תשובות. ווי מיר רעדן, דער אמת'ער ענין פון חסידות האט מעורר געווען דעם ענין התשובה, דער אמיתית התשובה, דער ענין התשובה פון הרוח תשוב, און אט דער ענין האט דער אלטער רבי מגלה געווען, און דאס וואס דער אלטער רבי האט געזאגט, זיין זכות וואס ער האט געטאן ריבוי בעלי תשובות, וואס חסידות האט מגלה געווען דעם עומק התשובה, דער אמת'ער ענין פון תשובה, און אויף דעם תשובה זאגט מען, אין ישראל נגאלים אלא בתשובה, בשעת אידן וועלן טאקע טון תשובה אין די אמת'ע תשובה, די פנימיות'דיגע תשובה, די מהות התשובה, און אין די אלע דרגות פון והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, וועט מען טאקע זוכה זיין בקרוב ממש צו די אמת'ע גאולה, צו די גאולה שלימה פון משיח צדקינו. און ער האט אנגעהויבן מיט א מעשה פון רבי אייזיק האמלער, וועל איך מסיים זיין מיט א מעשה וואס דער רבי ריי"צ דערציילט פון רבי אייזיק האמלער, אז דער חס דער גרויסער חסיד רבי אייזיק האמלער איז געווען א רב שפעטער אין א חשובע שטאט אין האמעל אין רוסלאנד, איז רבי אייזיק האמלער האט אמאל געזאגט אזוי ביי א פארברענגען, א גרויסע יסוד וואס האט ער געזאגט, משיח וועט קומען, וועט משיח יעדער אידן אפדענקען און יעדער אידן זען וואס ער האט געטון, וואס ער האט גע'פועל'ט. און ער האט געזאגט אזוי האט ער געזאגט בדרך עניוות אז משיח וועט קומען וועט ער נעמען רבי אייזיק אייזיק האט ער געזאגט א קליין מענטשעלע לגבי די גרייסע חסידים לגבי גרייסע תלמידי הבעל שם טוב תלמידי המגיד ווער איז אייזיק האט ער געזאגט א קליין מענטשעלע א ננס על גבי ענק, וועט נעמען רבי אייזיק וועט מען נעמען און לייגן משיח וועט ער לייגן אויפן האנט, און ער וועט זאגן אט דער קליינער מענטשעלע האט ער געדאווענט, ער האט געלערנט חסידות, ער האט געטון אין אלקות, ער האט געטון וואס ער האט געטון, וואס ער האט געקענט, ער האט זיך פארבונדן מיטן אייבערשטן, און דאס האט מאיר, דאס האט מגלה געווען דער ענין החסידות, ווי יעדער איד אין זיין מדריגה, אין זיין אופן, אין זיין בחינה, קען זיך מקשר זיין מיטן אייבערשטן, קען תשובה טון, און קען צוקומען צו די העכסטע ענינים, צו זיך פארבינדן און ווערן איין זאך מיטן אייבערשטן, און מען זאל טאקע זוכה זיין צו מקויים ווערן, ווי שטייט אין די פרשה, וידעתם כי אני ה', והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, ביז והבאתי אתכם אל הארץ, אין די גאולה שלימה מיט משיח צדקינו.